לזכות פרידא ברכה בת שיינא שתחיה ליום ההולדת שלה י ב אלול. אחת השיחות לצבאות השם י ב אלול תשמ ב. ס'איז דאך אויכעט דא אן אנווייזונג לויט דעם בעל שם טוב'ס ווארט, אין חודש אלול גופא איז דאך דא מערערע טעג וואס דאס איז ספעציעל אין היינטיגן טאג, וואס דעמאלט איז דאך לויט דעם אלטן רבי'ס ווארט לעבט מען מיט דער צייט, אז מען לעבט איבער און מען ארדנט זיך איין דעם אייגענעם לעבן לויט די אנווייזונגען פון דער סדרה פון דער וואך, און אין דער סדרה גופא, פון דער טייל פון דער סדרה וואס געהערט צו דעם טאג, צו דינסטאג פון פרשת כי תבוא, וואס אין די אלע זאכן איז דא ווי געזאגט אן אנווייזונג פאר יעדערן פון אונז און פאר יעדערן פון אייך, ביז אין המעשה הוא העיקר, און אויב אפילו ס'איז זיך אויסווייזן אז דאס איז שווער צו דערגרייכן, האט מען דאך דעם צוזאג פון תורת אמת אז יגעת ומצאת תאמין.

אז דער תבוא, דער אריינגיין אינעווייניג גייט עס אריינגיין אין ארץ ישראל, און אין אזא מין אופן פון וישבת וירשתה וישבת בה, אז מען נעמט עס אויף אייביג און מען באזעצט זיך אין איר, וואס ארץ ישראל ווי דערמאנט פריער, איז דאך דאס א לאנד וואס דארטן זעט מען געטליכקייט מערער נאך ווי מען זעט דאס אין דער גאנצער וועלט מראשית השנה ועד אחרית שנה, וואס אזוי נאך זייענדיג אין חוץ לארץ וואו א איד געפינט זיך ארדנט ער איין זיין לעבן ווי געזאגט פריער. אז דאס ווערט אן ארץ ישראל, זיין הויז און זיין בית הספר און ער אליין זעט זיך דארט אן, עיני השם אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, און דאס טוט מען אין אן אופן פון וירשתה וישבת בה, אז דאס ווערט א גע'ירש'נטע זאך ווי איר האט ערשט דא געזאגט. תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב ביי יעדערן פון אייך, ביי יעדערן פונעם אידישן פאלק, און אין דער ירושה איז וישבת בה, באזעצט מען זיך אין איר, אז דאס ווערט דער טאג טעגליכער התיישבות און טאג טעגליכן לעבן, אין אן אופן אז ס'זאל זיך אנזען אז דאס איז עיני השם אלוקיך בה. אין דער פרשה גופא, אין דעם דריטן פ, אין דער דריטן חלק פון איר, פון שלישי, דערציילט מען אויכעט אז השם האמירך און את השם האמרת וואס די טייטש פון דעם איז, ווי אפגעטייטשט אין מדרשים, אז דער אייבערשטער, און אין גמרא, אז דער אייבערשטער האט אויסגעקליבן און זיך מיט.

קלײַבן אױס די אידן דעם אײבערשטן אַלס זײער מלך און זײער אָנפֿירער, װאָס פֿירט זײ אָן, װי געזאָגט פֿריִער, מראשית השנה ועד אחרית שנה, און זײ פֿאָלגן נאָך זײַנע אָנװײַזונגען, װאָרעם את השם האמרת מ'האָט געמאַכט דורך לערנען תּורה, גיט דער אײבערשטער נאָכאַמאָל פֿונדאָסנײַ כּוחות, אויף לערנען תורה און מקיים זיין די תורה, וואס דאס איז דאך די אנווייזונג אויף יעדער טאג פון א גאנצן יאר, האט מען דא די ספעציעלע אנווייזונג אינעם היינטיגן טאג, אין יום השלישי שהוכפל בו כי טוב, אז מען זאל דאס איינווירקן אין דעם זין, סיי לשמים און סיי לבריאות אויף זיך אליין,

איז דאך א צוגרייטונג צו דעם חודש וואס קומט נאך אים, חודש תשרי. אותיות ראשית, ראש ה, דער אנהויב פון תשרי, וואס דאס איז דער טאג פון ראש השנה, אז דעמאלט נעמט מען אן אויף זיך די מלכות פון דעם מלך בשדה, מיט א באנייטער לעבעדיגקייט און ליכטיגקייט, בשעת ס'קומט ראש השנה ומלכותו, ברצון קיבלו עליהם, וואס דערפאר זאגט מען זיך אז ווען איז דער עיקר פון השם האמרת והשם האמירך איז דאס ראש השנה, דער אייבערשטער וויל זיך אז יעדערער זאל זיך צוגרייטן זיך דערצו אויף א פאסנדן אופן, האט ער געגעבן חודש אלול אויפן צוגרייטן זיך דערצו. און ער געפינט זיך דעמאלט בשדה צוזאמען מיט יעדער אידן, און אלע אידן אויף העלפן זיי אין די צוגרייטונג צו השם ה' מרתו, און איז מבטיח אז ס'וועט זיכער זיין אז די שם ה' מירכא, און המעשה הוא העיקר, דורך דערויף וואס איר און יעדער איד און אלע אידן צוזאמען וועלן אויסנוצן די טעג פון חודש אלול בשמחה, ובטוב לבב און מיט אהבת ישראל אויף פאראיינציקן זיך מיט יעדער אידן און מיט אלע אידן דורך לערנען תורה האבן הנאה אין תורה און דורך מקיים זיין מצוות וואס דעמאלט ווערט מען דאך כאיש אחד בלב אחד וואס בשעת ס'איז כולנו כאחד איז אט דעמאלט ברכנו אבינו באור פניך, נאך אין חודש אלול, וואס דעמאלט איז דאך ווי דער אלטער רבי זאגט קל הוי' ויאר לנו, ווען דער מלך איז נאך בשדה, און מען האט א ליכטיגן חודש אלול, מיט א ליכטיגע כתיבה וחתימה טובה נאך אין חודש אלול, און מען גייט צוזאמען